מיטוואך ראה זאגט די הייליגע תורה כי לא באתם עד עתה, ווייל עטס זענט דערווייל נישט אנגעקומען אל המנוחה צו דעם רואיגקייט ואל הנחלה און צו די ארבטייל אשר ה' אלוקיך נותן לך וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער געבט דיר. זאגט רשי כי לא באתם כל אותן י"ד שנה, ער רעדט פון די פערצן יאר וואס מען האט איינגענומען ארץ ישראל און עס צוטיילט פאר די שבטים, עד עתה כמו עדיין, אל המנוחה זו שילה, הנחלה זו ירושלים. ועברתם את הירדן עטס וועטס אריבערגיין דעם ירדן וישבתם בארץ וועטס עטס ענק באזעצן אין דעם לאנד אשר השם אלקיכם מנחיל אתכם וואס דער אייבערשטער ענקער באשעפער מאכט ענק ארבן והניח לכם ער וועט ענק געבן א רואיגקייט מכל אויביכם פון אלע ענקערע פיינט מסביב פון ארום וישבתם בטח און איר וועט זיצן פארזיכערט. זאגט רשי ועברתם את הירדן וישבתם בארץ שתחלקוה מען וועט זיך געהעריג באזעצן מען וועט עס איינטיילן ויהא כל אחד מכיר את חלקו ואת שבטו יעדער וועט שוין דערקענען זיין חלק. והניח לכם, לאחר כיבוש וחילוק, ומנוחה מן הגוים, אשר הניח השם וואס דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט פארשידענע פעלקער לנסות בם את ישראל, ואין זו, און די רואיגע צייטן וועט נישט זיין אלא בימי דוד, אז דעמאלטס וועט זיין וואס דער פסוק זאגט ווייטער והיה המקום, ס'וועט זיין דאס פלאץ אשר יבחר השם אלקיכם בו וואס דער אייבערשטער וועט אויסוועלן ביי ענק לשכן שמו שם, צו מאכן דארט צו רוען זיין נאמען, שמה דארטן תביאו זאלט איר ברענגען את כל אשר אנכי מצווה אתכם, די אלע קרבנות וואס איך באפעל ענק צו ברענגען אין בית המקדש אריין, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידכם וכל מבחר נדריכם די בעסטע נדרים אשר תדרו להשם, זאגט רשי והיה המקום, די המשך פון די פריערדיגע רשי, דעמאלטס בנו לכם בית הבחירה בירושלים זאלט עטס בויען די בית הבחירה, א אויסדערוועלטע הויז אין ירושלים, וכן הוא אומר בדוד, ויהי, כי ישב המלך בביתו, ער איז געזיצן רואיג ביי זיך אין שטוב והשם הניח לו מכל אויביו מסביב, ער האט געהאט מנוחה פון אלע פיינט ארום. ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלקים יושב בתוך היריעה, אז ער האט געזען אז ער איז רואיג און עס איז נישט דא קיין מלחמות, דעמאלטס איז די צייט צו גיין בויען דעם בית המקדש. שמה תביאו. זאגט רשי למעלה אמור לענין שילה, פריער האט מען גערעדט לגבי שילה וכאן אמור לענין ירושלים, ולכך חלקם הכתוב פאר דעם האט עס די פסוק צוטיילט ער רעדט עקסטער פון שילה און עקסטער פון ירושלים ליתן היתר בין זו לזו אז ס'איז דא א היתר צו מקריב זיין אויף במות צווישן שילה און ירושלים משחרבה שילה פון ווען שילה איז חרוב געווארן ובאו לנוב וחרבה נוב ובאו לגבעון היו הבמות מותרות דעמאלט זענען די במות יא מותר געווען מקריב צו זיין דערויף עד שבאו לירושלים ביז מ'איז אנגעקומען קיין ירושלים. זאגט רשי מבחר נדריכם, מלמד שיביא מן המבחר, ווען איינער איז מנדר א קרבן, דארף ער ברענגען פון דער אויסדערוועלטסטע בהמות וואס ער האט. זאגט דער פסוק, ושמחתם לפני ה' אלקיכם, זאלט זיך פרייען פאר'ן אייבערשטן, עסן די אלע קרבנות, אין שמחה אלא בבשר, אתם ובניכם ובנותיכם, ענק און ענקערע זין און טעכטער, ועבדיכם ואמהותיכם, ענקערע קנעכט און דינסטן, והלוי אשר בשעריכם, אויך די לוי פון ענקערע שטעט, כי אין לו חלק ונחלה אתכם, ער האט דאך נישט באקומען צוגעטיילט א חלק ונחלה, ממילא דארף מען אים אראפגעבן פון אלעס וואס מען האט. הישמר לך, זאלסט דיך אפהיטן, פן תעלה עולותיך, פ טאמער דו וועסט ארויפברענגען דיינע קרבן עולות בכל מקום אשר תראה אויף יעדן פלאץ וואס דו וועסט וואס ס'וועט דיר געפעלן, זאגט רש"י הישמר לך ליתן לא תעשה על הדבר, בכל מקום אשר תראה, אשר יעלה בלבך וואס ס'וועט דיר ארויפקומען אין הארץ, אבל אתה מקריב על פי נביא, טאמער ס'איז נישט דיר אליין בייגעפאלן נאר דער נביא האט אזוי געזאגט, כגון אליהו בהר הכרמל, האט ער יא געמעגט מקריב זיין, ס'איז געווען א הוראת שעה, אז מען זאל מעגן מאכן אפילו אויסער'ן בית המקדש קרבנות, זאגט דער פסוק כי אם במקום נאר אויף דעם פלאץ אשר יבחר ה' וואס דער אייבערשטער וועט אויסוועלן, באחד שבטיך ביי איינע פון דיינע שבטים, שם תעלה עולותיך דארט זאלסטו אויפברענגען דיינע קרבנות, ושם תעשה און דארט זאלסטו מאכן ככל כל אשר אנכי מצוך אלעס וואס איך באפעל דיר, זאגט רש"י באחד שבטיך בחלקו של בנימין. שטעלט זיך רש"י, ולמעלה הוא אומר מכל שבטיכם, אז מ'האט אויסגעוועלט ירושלים פון אלע שבטים, האט עס באלאנגט נאר פאר בנימין אדער האט עס באלאנגט פאר אלע שבטים? הא כיצד, כשקנה דוד את הגורן, ווען דוד המלך האט אפגעקויפט דעם מקום המקדש וואס איז געווען פאר דעם א שייער, מארונה היבוסי, גבה הזהב מכל השבטים, ער האט איינגעמאנט דאס גאלד פון אלע שבטים, אלע שבטים האבן געהאט א חלק, אפצוקויפן דאס פלאץ ומכל מקום הגורן בחלקו של בנימין היה למעשה איז עס אבער געווען אין די טייל וואס האט וואס האט באלאנגט צו שבט בנימין זאגט די נביא כי גבהו שמים מארץ אזוי הויעך ווי די הימל איז העכער ווי די ערד כן גבהו דרכי מדרכיכם אזוי זענען מיינע וועגן העכער און מער אויסגעהאלטן ווי ענקערע וועגן ומחשבותי מיינע מחשבות ממחשבותיכם פון ענקערע מחשבות. אז די סדר פון א מלך בשר ודם, ביי מענטשן איז די סדר אז טאמער איינער האט זיך פארשולדיגט פאר איינעם, און האט זיך פארזינדיגט פאר יענעם איז ער אים אינגאנצן נישט מוחל, און דער אייבערשטער איז גאר גאר אנדערש פירט ער זיך ממש הימל און ערד א חילוק אז נישט נאר ער איז מוחל נאר ער מאכט אז ס'זאל נישט בלייבן קיין רושם פונעם חטא. און נאך א זאך ענק האבן מחשבות אז תשובה העלפט נישט און מיין מחשבה איז אזוי דערווייטערט פון דעם, איך האלט אז איך ווייס אז תשובה העלפט מורא'דיג אסאך. זאגט דער אייבערשטער, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים, פונקט ווי ס'קומט אראפ, ס'נידערט, די רעגן און די שניי פון הימל, ושמה לא ישוב, און ס'קערט זיך נישט צוריק, ס'קען זיך נישט צוריקקערן אויף ארויף, און אפילו ס'דא מפרשים וואס זאגן אז ס'גייט יא צוריק ארויף, ס'ווערט א פארע, ס'ווערט א דאמפ און ס'גייט צוריק ארויף מיט די זון, אבער ס'גייט נישט ארויף בעפאר כי אם הרוה את הארץ, נאר טאמער ס'האט קודם זאט געמאכט דאס ערד, והולידה, ס'האט געמאכט געבוירן, ס'האט געמאכט אז די קערעלעך זאלן זיך אויפמאכן אונטער די ערד און אנהייבן שפראצן והצמיחה, און ס'שפראצט ארויס העכער די ערד אויכעט. ונתן זרע, ס'געט זאמען לזורע, צו קענען ווייטער איינפלאנצן, פאר די מענטש וואס וויל איינפלאנצן אויף קומענדיגע יאר, ולחם און די איבריגע וואס ער דארף נישט צום פלאנצן אויף קומענדיגע יאר נעמט ער פאר ברויט לאוכל צו דעם עסער. איז פונקט ווי די רעגן און די שניי קומט אראפ צו טון גוטס פאר די מענטשן, און ס'גייט נישט צוריק ארויף פאר ס'פירט אויס די שליחות, אזוי אויך זאגט דער אייבערשטער כן יהיה דברי אזוי וועט זיין מיין רייד אשר יצא מפי וואס ס'גייט ארויס פון מיין מויל, איך געב איבער אלע ווערטער פאר די נביאים זיי זאלן קומען נביאות זאגן און טרייסטן די אידן לא ישוב אלי ריקם, ס'גייט נישט צוריק קומען צו מיר ליידיג. כי אם עשה את אשר חפצתי, נאר ס'וועט טון דאס וואס כ'האב געוואלט, והצליח אשר שלחתיו, ס'וועט מצליח זיין אויף דעם וואס כ'האב אים געשיקט, קיינער וועט נישט קענען שטערן און די גאנצע שליחות, אפילו א משהו פון די שליחות העט נישט פארפעלט ווערן, אלעס וועט ווערן אויסגעפירט פונקטליך אזוי ווי כ'האב אנגעזאגט פארן נביא, פארשטייט זיך טאמער די אידן וועלן זיך אויפפירן אזוי ווי ס'דארף צו זיין. וואס איז די דברי נביאה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פארן נביא, און ס'גייט זיך נישט אומקערן ליידיג, כי בשמחה תצאו, אז מיט א פרייליכקייט וועט איר ארויסגיין פון גלות, ובשלום מיט א פרידן תובלון, וועט איר געפירט ווערן קיין ארץ ישראל. ההרים והגבעות, די בערג, יפצחו לפניכם רנה, זיי וועלן אנהייבן עפענען אזוי ווי זייער מויל פאר ענק מיט א געזאנג, זיי וועלן זיך מיטפרייען מיט ענק, ווי רש"י זאגט, זיי וועלן ארויסגעבן גוטע פירות, וואס דאס וועט גורם זיין ווייטער א שמחה און א געזאנג. וכל עצי השדה, די אלע ביימער פון די פעלד, ימחאו כף, וועלן אזוי ווי צאמקלאטשן די הענט, זיי וועלן זיך מיטפרייען מיט ענק. ווי די מפרשים זאגן אז ווען א מענטש איז בשמחה דאכט זיך אים אז די גאנצע וועלט פרייט זיך מיט, אזוי שטארק וועט זיין א שמחה ווען משיח העט קומען אז ממש ס'וועט זיך דאכטן אז די בערג און די ביימער אלעס פרייט זיך מיט. אנדערע מפרשים זאגן אז ההרים והגבעות גייט ארויף אויף די גוי'אישע פעלקער, די גרויסע שרים און די מלכים פון די גוים, און אלע זייערע גענעראלן, די אלע וועלן זיך מיטפרייען מיט דעם וואס די אידן גייען ארויס פון גלות, זיי וועלן צוהעלפן. זאגט דער פסוק, תחת הנעצוץ, אנשטאטס דעם דארן, יעלה ברוש, וועט ארויפקומען א פיינע בוים, ס'וואקסט טאקע נישט קיין פירות אויף א ברוש בוים, ס'איז א ליידיגע בוים, אבער ס'איז זייער א פיינע האלץ, מ'מאכט פון דעם זייער שיינע זאכן, ותחת הסרפד, און אנשטאטס דעם סרפד וואס דאס איז אויכעט א מין דארן, יעלה הדס, וועט ארויסקומען די פיינע שמעקעדיגע הדס בוים. וויאזוי וועט עס געשען? ווייל דער מדבר וואס ביז יעצט איז עס געווען טרוקן, עס האט נישט געהאט קיין לחלוחית, און פאר דעם מאכט דער אייבערשטער אז עס זאל ארויסוואקסן די אלע דערנער, אנשטאטס דעם וועט דער אייבערשטער אשים נהרות, ס'וועט אריינקומען טייכן אין דעם מדבר, און אז ס'וועט זיין דארט געהעריג באוואסערט, וועט דאך קענען ארויסוואקסן די אלע טייערע ביימער. רש"י זאגט אז דאס איז א משל, און ער מיינט צו זאגן אז אנשטאטס די רשעים וואס זענען געגליכן צו דערנער, וועלן זיין נאר די צדיקים, אלע רשעים וועלן אוועקפאלן און די צדיקים וועלן זיך הייבן די קעפ. והיה לה' לשם, ס'וועט זיין פארן אייבערשטן צו א גוטע נאמען, אז ס'וועט ארויסוואקסן די אלע פיינע ביימער אין מדבר, וועט עס מאכן א שטארקע נאמען פארן אייבערשטן לאות עולם לא יכרת, עס וועט זיין א בונד, א צייכן אויף אייביג, וואס וועט קיינמאל נישט פארשניטן ווערן, ווייל דאס וועט שוין אנהאלטן אזוי אויף אייביג אייביג, און ס'וועט זיין א פלא גדול וואס יעדער וועט באוואונדערן. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, כה אמר השם, אזוי זאגט דער אייבערשטער, רעדט צו די אידן אין גלות, וויבאלד עטס ווייסטס אז איך גיי ענק אויסלייזן, און איך גיי ענק טון די אלע גוטע זאכן, שמרו משפט, היטס אפ די געזעצן פון די תורה, ועשו צדקה, טוטס צדקה איינער מיטן צווייטן, כי קרובה ישועתי לבוא, ווייל מיין ישועה איז נאנט צו קומען, וצדקתי און מיין גערעכטיקייט להגלות זאל צו אנטפלעקט ווערן, און די גאנצע ישועה אלעס ווארט אז ענק זאלן תשובה טון און ענק זאלן זיך פירן ריכטיג. אז מ'וועט זיך אויפפירן גוט, דעמאלטס איז די ישועה נאנט. שטייט אין תהלים קאפיטל צדיק ד'. פארדעם איז געשטאנען אין פסוק. אשרי הגבר אשר תיסרנו קה, האט מען גערעדט פון די צדיקים, פון די אידן וואס זיי מאכן זיך מיט יסורים אין, אין די גלות צייטן. זאגט די פסוק להשקיט לו מימי רע, די אלע יסורים וואס צדיקים האבן יעצט איז נאר זיי אפצושטילן פון די שלעכטע טעג, זיי אוועקצונעמען פון די דינה של גיהנום עד יכרה לרשע שחת, און דער צדיק וועט זוכה זיין צו זען ביז מען וועט גראבן פאר דעם רשע א גריב, עס וועט ווערן אנגעפילט די סאה, די מעסטל פון די אומות העולם, און די פורעניות וועט קומען אויף זיי, און ביז דעמאלטס האבן די צדיקים יסורים, און דעמאלטס וועלן די, וועלן, וועלן אלע רשעים און אלע אומות העולם ליידן. כי לא יטוש השם עמו, דער אייבערשטער לאזט נישט איבער זיין פאלק ונחלתו און זיין ארבטייל לא יעזוב וועט ער נישט פארלאזן. אפילו מען זעט אז דער אייבערשטער באשטראפט אידן אין גלות, זאל מען אבער נישט טראכטן חלילה אז ער האט זיי פארלאזט, ווייל דער אייבערשטער לאזט זיי קיינמאל נישט איבער און די סוף וועט נאך זיין אז מען וועט אויסגעלייזט ווערן. כי עד צדק, ביז ווי לאנג די אידן טוען זיך גערעכט מאכן און טוען זיך אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין ישוב משפט וועט דער אייבערשטער אומקערן און צוריק ברענגען די משפט און די יסורים נאכאמאל און נאכאמאל ווייל זיין ציל איז אז מ'זאל זיך אויסאיידלען און אויסארבעטן מ'זאל ווערן צדק מ'זאל ווערן גערעכט ואחריו כל ישרי לב. נאכדעם וועלן שוין אלע זיין ישרי לב, אלע וועלן שוין זיין אויסגעאיידלט און אויסגעלייטערט, אדער ווי רש"י זאגט ואחריו כל ישרי לב, און נאכדעם וואס מען וועט טון משפטים אין די רשעים, וועלן אלע ישרי לב זיך צוזאמקומען און קומען נעמען זייער שכר. זאגן די אידן אין גלות, מי יקום לי עם מרעים? ווער קען זיך אויפשטעלן פאר מיינעטוועגן און מלחמה האלטן מיט די אלע מענטשן וואס ווילן מיר שלעכטס טון? מי יתיצב לי, ווער שטעלט זיך פאר מיר עם פועלי און אקעגן די אלע וואס טוען אומרעכט? ער וויל ברענגען א ראיה, ווייל די אנהייב פון די קאפיטל איז דאך געשטאנען אז די גויים וואס זיי טוען דערצערענען און מצער זיין די אידן, זאגן כסדר אז דער אייבערשטער ווייסט נישט, ער זעט נישט, ער מאכט זיך נישט וויסנדיג, זאגן די אידן צוריק, ווער דען העלפט מיר ארויס? אקעגן די אלע מרעים און פועלי אוון. לולא השם עזרתה לי, ווען נישט דער אייבערשטער העלפט מיר ארויס, און ער צעשטערט אלע זייערע פלענער זיי זאלן נישט קענען אויספירן למעשה וואס זיי טראכטן אזויפיל שלעכטס אויף מיר, כמעט, שכנה דומה נפשי, מיין נפש וואלט שוין גערוהט אין קבר, דומה, מיט א שטילשווייגעניש אין גריב פונעם קבר. ווייל די אומות העולם אין יעדן דור עומדים עלינו לכלותינו, און ווען נישט דער אייבערשטער שטערט זיי אז זאל נישט קענען פארווירקליכן למעשה, וואלט איך שוין נישט געהאט, וואלט שוין נישט געווען קיין שריד ופליט משונאיהם של ישראל. אם אמרתי מטה רגלי, טאמער איך טראכט אמאל דא אין גלות אז מיין פיס איז שוין גענייגט, איך האב שוין נישט קיין תקומה חלילה, חסדך השם יסעדני, דיין חסד באשעפער, סיי די חסדים וואס דו האסט געטון מיט אונזערע עלטערן אייביג אין אלע דורות, און סיי די חסד וואס דו האסט צוגעזאגט צו טון יעצט אויך, און וואס דו טוסט מיט אונז יעדן איינציגן טאג, דאס טוט מיך אונטערליינען, און ס'טוט מיר געבן א חיזוק, איך זאל מיך נישט מייאש זיין, איך זאל וויסן און גלייבן אז דו גייסט מיך נאך ארויסנעמען פון דעם ביטערן גלות. זאגט די משנה, מסכת שבועות פרק ג', שבועות, שווערונגען, פון שבועת ביטוי, וואס א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט יא עסן עפעס אדער נישט, אדער אז ער האט געגעסן אדער נישט געגעסן, איז שתיים שהן ארבע, ס'איז צוויי אבער ס'איז פיר. צוויי שטייט אין די תורה און דאס איז שבועה שאוכל ושלא אוכל, אין די תורה שטייט להרע או להיטב, א מענטש מאכט א שבועה שלעכט צו טון פאר זיך, דאס מיינט אז ער זאל נישט עסן, אדער גוט צו טון פאר זיך אז ער גייט יא עסן. דאס שטייט אין די תורה, און די חכמים האבן צוגעלייגט אויכעט שאכלתי ושלא אכלתי, לשעבר, איך האב יא געגעסן אדער איך האב נישט געגעסן, דאס איז די שהן ארבע. זאגט די משנה, שבועה שלא אוכל, טאמער א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט נישט עסן, ואכל כל שהוא האט געגעסן א משהו, חייב איז ער שוין חייב דברי ר' עקיבא. רבי עקיבא האלט אז די אכילה מיינט נישט דווקא א כזית, א מענטש האט געמיינט צו זיך צו אסר'ן אפילו פון א משהו. אמרו לו לרבי עקיבא, האט מען געזאגט פאר רבי עקיבא היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב, ווי טרעפט מען אזא מין זאך אז ווען מען עסט א כל שהוא זאל מען חייב זיין, שזה חייב אז איך זאל זאגן אז דא איז מען אויכעט חייב? אמר להם רבי עקיבא וכי היכן מצינו במדבר ומביא קרבן, ווי נאך טרעפסטו אזא מין אינטערסאנטע זאך אזוי ווי ביי א נדר און א שבועה אז א מענטש רעדט און ער איז עובר אויף זיין דיבור און ער דארף ברענגען א קרבן אויף דעם, שזה דא ביי די שבועה איז מדבר ומביא קרבן. ממילא, ווייל דא איז די הלכה אז ווען א מענטש זאגט עפעס און ער צושטערט זיין דיבור דארף ער ברענגען א קרבן, איז ווען א מענטש האט געזאגט איך גיי נישט עסן און ער עסט א משהו האט ער שוין עובר געווען אויף זיין דיבור און ער דארף שוין ברענגען א קרבן. זאגט די משנה שבועה שלא אוכל, א מענטש האט געמאכט א שבועה אז ער גייט נישט עסן, ואכל ושתה ער האט געגעסן און געטרינקען, אינו חייב אלא אחת, ווייל הגם שלא אוכל מיינט אויך טרינקען, אבער אז ער האט געגעסן און געטרינקען איז עס אזוי ווי ער האט געגעסן און געגעסן בהעלם אחת וואס דעמאלטס איז נאר דא איין חיוב, אויב ער האט אבער ארויסגעזאגט שבועה שלא אוכל ושלא אשתה ער האט עקסטער געזאגט אז ער גייט נישט עסן און עקסטער געזאגט אז ער גייט נישט טרינקען ואכל ושתה און ער האט געגעסן און געטרינקען חייב שתיים איז ער חייב צוויי איז ברטנורא מסביר, הגם אין די שלא אוכל איז שוין אויך געווען שתיה, קען מען דאך ווען זאגן אז ווען ער זאגט נאכדעם שלא אשתה זאל שוין די צווייטע שבועה נישט חל זיין ווייל א שבועה קען נישט חל זיין אויף א אנדערע שבועה, אויב איך האב געמאכט א שבועה אז איך גיי אויפעסן א געוויסע ברויט און נאכדעם זאג איך נאכאמאל א שבועה אויף דעם זעלבן ברויט איז עס נישט חל, ממילא וויאזוי קען חל זיין די שלא אשתה? זאגט ער וויבאלד ער האט געזאגט שלא אוכל און גלייך נאכדעם שלא אשתה, איז מיט די שלא אשתה ווייזט ער ער איז מגלה דעת אז די שלא אוכל האט ער געמיינט דווקא עסן און נישט טרינקען, ממילא אז מען עסט און מען טרינקט איז דא צוויי עקסטערע חיובים. משנה ב', שבועה שלא אוכל א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט נישט עסן, ואכל און ער האט געגעסן, דריי סארטן ברויט, פת חיטין, א ווייץ ברויט, ופת שעורין א גערשטן ברויט, ופת כסמין און א ספעלט ברויט. אינו חייב אלא אחת, מען איז נאר חייב איינס. יעדע איינס איז אין כלל פון די זעלבע שלא אוכל, און ווען מען עסט און מען עסט בהעלם אחת איז מען נאר חייב איין מאל, נישט קיין חילוק צו עס איז אנדערע מינים אדער נישט, אויב ער האט אבער געזאגט אין די שבועה שלא אוכל פת חיטין און פת שעורין און פת כסמין, ער האט עקסטער ארויסגעזאגט די אלע דריי מינים, זעהן מיר דאך אז ער וויל עס צוטיילן, ואכל און ער האט געגעסן די דריי מינים חייב על כל אחת ואחת, איז ער חייב אויף יעדע באזונדער. אויב ער וואלט ווען געמיינט נאר ארויסצוברענגען אז אויף א אנדערע מין ברויט אויסער חיטין שעורים וכוסמין זאל ער נישט חייב זיין, וואלט גענוג געווען אז ער זאגט פת חיטים וכן של שעורים וכן של כוסמין, ווייל ער זאגט איבער די ווארט פת פת דריי מאל, פון דעם זעט מען אז ער מיינט עס מחלק צו זיין און ער וויל חייב זיין אויף יעדע עקסטער. משנה ג', שבועה שלא אשתה, א מענטש האט געזאגט אז ער גייט נישט טרינקען, ושתה משקין הרבה, געטרינקען אסאך מיני געטראנקען, אינו חייב אלא אחת. אויב ער האט ארויסגעזאגט שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש, ושתה, און ער האט געטרינקען יעדע איינע פון די, חייב על כל אחת ואחת. איז לכאורה איז עס ממש די זעלבע זאך ווי די פריערדיגע משנה. זאגט די ברטנורא דא די חידוש, מען רעדט דא אויף א אופן וואס די חבר האט אים געמוטשעט ער זאל קומען צו אים אין שטוב און ער זאל טרינקען ביי אים יין ושמן ודבש. וואלט דאך גענוג געווען ווען דער מענטש זאגט שבועה אז איך גיי נישט.

שבועה שלא אוכל, א מענטש שווערט אז ער גייט נישט עסן, ואכל נבילות וטרפות שקצים ורמשים, זאכן וואס די תורה האט גע'אסר'ט, חייב איז מען חייב לויט די תנא קמא, ווייל ס'איז ראוי צו עסן, די תורה האט עס נאר גע'אסר'ט. ר' שמעון פוטר, ר' שמעון האלט אז מ'איז פטור. זאגט די ברטנורא אז די מחלוקה פון ר' שמעון און די תנא קמא איז באיסור כולל. ס'הייסט מ'רעדט אז דער מענטש האט געזאגט איך גיי איך גיי נישט עסן קיין גע'שחט'ענע בהמות און אויך נישט קיין טרייפענע בהמות. האלט די תנא קמא וויבאלד די שבועה איז חל אויף די געשחט'ענע, איז די שבועה אויכעט חל אויף די טרייפע, ווייל באיסור כולל קען א איסור יא חל זיין אויף א צווייטע איסור, רבי שמעון האט נישט געהאלטן אז אז באיסור כולל קען עס חל זיין, ממילא האט ער געפטר'ט, און ער האט געהאלטן אז ס'קען נישט חל זיין א שבועה אויף א איסור. זאגט די משנה, אמר טאמער א מענטש האט געזאגט, קונם, ס'זאל זיין אזוי ווי א קרבן, אשתי נהנית לי, אז מיין פרוי זאל נישט מעגן הנאה האבן פון מיר, אם אכלתי היום אויב איך האב היינט געגעסן. והוא אכל, למעשה האט ער יא געגעסן נבלות וטרפות שקצים ורמשים, הרי אשתו אסירה איז די פרוי אסור, אפילו לויט ר' שמעון וואס ער האט געהאלטן אז א שבועה קען נישט חל זיין אויף א דבר איסור, דאס איז נאר ווען א מענטש האט געזאגט איך גיי נישט עסן און ער האט למעשה געגעסן איינע פון די זאכן איז עס נישט חל, אבער די ווארט איז נישט פון ר' שמעון ווייל ס'איז לאו בני אכילה נינהו, ס'איז דאך באמת יא בני אכילה, די ווארט פון ר' שמעון איז דאך נאר געווען ווייל ער האלט אז א איסור איז נישט חל אויף א איסור אפילו באיסור כולל. דא אבער אז דער מענטש האט געזאגט אז זיין פרוי זאל נישט מעגען הנאה האבן פון אים אויב ער האט געגעסן, און פאקטיש האט ער געגעסן, אפילו די זאך וואס ער האט געגעסן איז געווען א דבר איסור, הייסט עס אז ער האט געגעסן, און די פרוי ווערט אסור הנאה צו, הנאה צו האבן פון אים. משנה ה, אחד דברים של עצמו, שבועת ביטוי איז שייך סיי ביי זאכן וואס האט צו טון מיט דעם מענטש אליין, אז ער זאל עסן צו ער זאל נישט עסן, ואחד דברים של אחרים, עפעס וואס האט צוטון מיט א צווייטן וועט די משנה אט באלד זאגן ער זאל געבן פאר יענעם א מתנה אדער נישט. ואחד דברים שיש בהן ממש, סיי זאכן וואס האבן א ממשות, מ'קען עס אנטאפן. ואחד דברים שאין בהן ממש, א זאך וואס האט נישט קיין ממשות און די גמרא האט געגעבן צוויי משלים אויף דעם. די משנה. כיצד. אמר, טאמער א מענטש האט געזאגט שבועה שאתן לאיש פלוני, איך גיי געבן פאר יענעם א מתנה, אדער ער האט געזאגט שבועה ושלא אתן, איך גיי נישט געבן, אדער ער האט געזאגט שנתתי איך האב געגעבן פאר יענעם ושלא נתתי אדער איך האב נישט געגעבן, די פיר פעלער מיינט א ענין פון דברים של אחרים א זאך וואס האט צו טון מיט א צווייטן מענטש. שאישן ושלא אישן, ער מאכט א שבועה אז ער גייט יא שלאפן אדער נישט, שישנתי ושלא ישנתי אז ער איז געשלאפן אדער נישט געשלאפן, דאס איז איין אפטייטש פון דברים שאין בהן ממש, שלאף איז נישט א זאך וואס מען קען אנטאפן מיט די הענט. און שאזרק צרור לים ושלא אזרק, ער מאכט א שבועה אז ער גייט אריין ווארפן א שטיינדל אין ים אריין אדער נישט, אדער שזרקתי ושלא זרקתי איך האב אריין געווארפן א שטיין אין ים אדער נישט, דאס איז א צווייטע אפטייטש א צווייטע באדייט פון אין בהם ממש, א זאך וואס איז נישט קיין נפקא מינה פאר קיינעם האט ער יא געווארפן גייט ער יא ווארפן, ס'איז נישט עפעס א זאך וואס ס'מאכט עפעס אויס, ממילא דאס איז אויכעט אין כלל פון דברים שאין בהם ממש. רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל קריגט זיך מיט די שתיים שהן ארבע וואס אונז האבן געלערנט אנהייב פרק אז די חכמים האבן צוגעלייגט לשעבר, זאגט ער אינו חייב אלא על העתיד לבא, מען איז נאר חייב אויף זאכן וואס גייט זיין, ער זאגט א שבועה אז ער גייט עסן אדער אז ער גייט נישט עסן, שנאמר להרע או להיטיב, וואס דאס איז א לשון של להבא. אמר לו רבי עקיבא אם כן, אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה, אויב דו טייטשט אפ דעם פסוק פונקטליך און דו ביסט נישט מרבה גארנישט עפעס מער ווי דאס וואס שטייט אין פסוק, אפשר נאר אזעלכע זאכן וואס איז הרעה והטבה, זאכן וואס מ, יא עסן נישט עסן וואס דאס איז א זאך וואס איז גוט פאר אים אדער שלעכט, אבער דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין, פון וואו זעהן מיר א זאך אפילו פון ווארפן א שטיין אין ים אריין וכדומה, וואס דאס האט נישט דווקא מיט שלעכטס אדער גוטס, פון וואו זעהסטו אז אויף דעם איז מען אויכעט חייב? אמר לו מריבוי הכתוב, די תורה האט פאקטיש מרבה געווען ס'שטייט לכל אשר יבטא האדם בשבועה, לערנט מען פון דעם ארויס אויכעט זאכן וואס זענען נישט ממש להרע או להיטיב. אמר לו האט רבי עקיבא געזאגט אם ריבה הכתוב לכך ריבה הכתוב לכך אויב דו נוצט א ריבוי מרבה צו זיין דברים שאין בהן הרעה והטבה נוץ דעם ריבוי אויכעט מרבה צו זיין אויף לשעבר. איז די ברטנורא מסביר אז די מחלוקה פון ר' עקיבא און ר' ישמעאל איז צו מען דרשנט די תורה בריבוי ומיעוט וריבוי אדער בכלל ופרט וכלל. ר' עקיבא האט געדרשנט ריבוי ומיעוט וריבוי, או נפש כי תשבע איז א ריבוי, להרע או להיטיב איז א מיעוט, לכל אשר יבטא איז נאך א ריבוי. ריבוי ומיעוט וריבוי איז מען אלעס מרבה אויסער ממש נאר א קלייניגקייט, וועלכע זאך איז די קלייניגקייט וואס איך בין ממעט א דבר מצוה, א שבועה קען נישט חל זיין אויף א דבר מצוה, אבער אלע מיני שבועות, סיי פון להבא און סיי פון לשעבר, זענען אין כלל. און רבי ישמעאל האט גע'דרש'נט או נפש כי תשבע איז א כלל, להרע או להיטיב איז א פרט, לכל אשר יבטא איז חזר וכלל, כלל ופרט וכלל מוז אלעס זיין כעין הפרט, פונקט ווי די פרט פון להרע או להיטיב איז נאר להבא, די זעלבע זאך אלע שבועות איז נאר חייב אויף להבא. און די הלכה בלייבט ווי ר' עקיבא. משנה ו', נשבע לבטל את המצוה, א מענטש האט געשוואוירן צו צושטערן א מצוה, ער גייט נישט טון א מצוה, ולא ביטל, למעשה האט ער יא געטון די מצוה, ער האט נישט איינגעהאלטן זיין שבועה, פטור איז ער פטור, ער האט נישט עובר געווען אויף א שבועת ביטוי, ער באקומט יא מלקות אויף א שבועת שוא, ער האט געמאכט א שבועה צו צושטערן א מצוה, וועמיר זעהן שפעטער אין משנה. ח אז דאס הייסט א שבועת שוא, און אויף דעם באקומט ער יא מלקות. לקיים, טאמער א מענטש מאכט א שבועה אז ער גייט איינהאלטן א מצוה, ולא קיים און למעשה האט ער נישט געטון די מצוה, פטור איז ער אויכעט פטור אויף די חלק השבועה, ער באקומט נישט קיין מלקות צוליב די שבועת ביטוי. שהיה בדין שיהא חייב כדברי רבי יהודה בן בתירא, לויט רבי יהודה בן בתירא ווען א מענטש מאכט א שבועה איינצוהאלטן א מצוה, באקומט ער יא מלקות. אמר רבי יהודה בן בתירא וואו רבי יהודה בן בתירא זאגט אזוי, מה, מה דאך, אם הרשות, א רשות זאך, שאינו מושבע עליה מהר סיני, ער איז נישט באשוואוירן פון בארג סיני צו טוהן די זאך, הרי הוא חייב עליה, טאמער ער מיט זיין מויל איז זיך מחייב צו טוהן די זאך, יא צו עסן א ברויט אדער נישט, איז ער מחוייב טאמער ער פאלגט זיך נישט. מצוה, א מצוה זאך שהוא מושבע עליה מהר סיני מ'איז שוין באשוואוירן דערויף פון בארג סיני צו טוהן, אינו דין שיהא חייב עליה, טאמער א מענטש האט געשוואוירן אז ער גייט עס טוהן און ער טוט עס נישט, איז זיכער אז מ'דארף חייב זיין אפילו א שבועת אויף שבועת ביטוי. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה בן בתירא, ניין. לא, אם אמרת בשבועת הרשות, שכן עשה בה לאו כהן. אין די תורה שטייט דאך אז ס'דארף מעגליך זיין להרע או להיטיב. ס'דארף קענען זיין יא און ניין. איז ביי א רשות יא עסן א ברויט נישט עסן א ברויט, מ'קען מאכן א שבועה אויף יא, מ'קען מאכן א שבועה אויף נישט אויכעט. תאמר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהן, שאם נשבע לבטל ולא ביטל פטור. ביי א מצוה קען מען דאך נאר מאכן א שבועה לויט דיר אז מען זאל יא טון די מצוה, אבער טאמער ער וועט מאכן א שבועה אז ער גייט נישט טון די מצוה ביסטו דאך מודה אז טאמער מען שווערט צו צושטערן א מצוה איז זיכער נישט דא קיין שבועת ביטוי ממילא וויבאלד ס'איז נישט שייך לאו כהן קען מען נישט חייב זיין ביי דעם אויף שבועת ביטוי. משנה ז'.

די צווייטע שבועה און ס'איז חל אין פלאץ, און די זעלבע זאך אז מ'איז זיך שואל אויף ביידע שבועות, קומט אריין די דריטע שבועה אין פלאץ, אבער ווילאנג מ'איז זיך נישט שואל איז מען נאר חייב איין מאל. שמועסט די ברטנורא אויס אז טאמער מ'וועט זאגן פארקערט, קודם וועט מען זאגן שבועה שלא אוכלנו, און נאכדעם וועט מען זאגן שבועה שלא אוכל, דעמאלטס וועט מען יא חייב זיין, ווייל שלא, צוויי. ווייל שבועה שלא אוכלנה גייט ארויף אויף די גאנצע ברויט, און ווען מ'זאגט נאכדעם שבועה שלא אוכל גייט עס ארויף אפילו אויף כזית, מיט די ערשטע שבועה אסר'ט מען זיך נאר אויף די גאנצע, און די צווייטע שבועה איז חל אויף אויף די ערשטע כזית וואס ער וועט עסן, ממילא טאמער מ'עסט דעם ברויט איז מען חייב יא צוויי. פירט די משנה אויס זו היא שבועת ביטוי. דאס אלעס איז א שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות, טאמער מ'איז עובר בזדון באקומט מען מלקות ועל שגגתה איז דא א קרבן עולה ויורד, וואס א עושר דארף ברענגען א טייערערע זאך א בהמה, און א ארעמאן ברענגט פייגלעך און נאך א מער ארעמאן ברענגט א מנחה. שבועת שוא, ס'איז דא אויך אזא זאך וואס הייסט א שבועת שוא, א פאלשע שבועה, חייבין על זדונה מלקות ועל שגגתה פטור, דארט איז די הלכה אנדערש, בזדון איז דא מלקות און בשוגג איז מען פטור. משנה ח' שמועסט ער אויס איזו היא שבועת שוא, וואס הייסט א שבועת שוא? נשבע, ער שווערט לשנות, צו פארענדערן, את הידוע לאדם, א זאך וואס איז באוואוסט ביי מענטשן אז עס איז נישט אזוי. אמר, למשל ער זאגט על העמוד של אבן, א זויל וואס איז געמאכט פון שטיין, זאגט ער שהוא של זהב, ער מאכט א שבועה אז דאס איז פון גאלד. און די משנה זאגט נישט א פארקערטע מציאות, אויף א עמוד של זהב זאגט ער אז עס איז אבן, ווייל עס איז נישט מצוי, עס איז נישט שכיח, א זויל וואס איז געמאכט פון גאלד. ועל האיש, ער זעט א מענטש אויף די גאס און ער שווערט שהוא אישה, אז ער איז א פרוי גאר, ועל האישה, אדער אויף א פרוי שווערט ער שהיא איש, דאס אלע זאכן הייסט א שבועת שוא. אדער, נשבע על דבר שאי אפשר, ער שווערט אויף א זאך וואס איז נישט מעגליך, אם לא ראיתי גמל שפורח באויר, ער זאגט, אלע פירות אויף די וועלט זאלן אסור זיין אויף מיר אויב איך האב נישט געזען א קעמל וואס פליעט אין די לופט. אדער ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד, כ'האב געזעהן, אויב כ'האב נישט געזעהן א שלאנג וואס איז אויף די זעלבע צורה און די זעלבע אויסזעהן מיט די זעלבע פלעקן ווי א באלקן וואס מען נוצט אין א פרעס, וואס דאס איז נישט מעגליך. זאגט די משנה נאך משלים פון שבועת שוא, אמר לעדים בואו והעידוני, א מענטש גייט צו צוויי עדים און ער זאגט זיי, קומטס און זאגטס עדות אויף די זאך וואס עטס האט געזעהן פאר מיינעט וועגן, און זיי מאכן א שבועה שלא נעידך אז זיי גייען נישט עדות זאגן, דאס הייסט א נשבע לבטל את המצוה, ווייל ס'איז דאך דא א מצוה אז ווער ס'האט געזען א עדות'שאפט אם לא יגיד ונשא עוונו, איז טאמער זיי שווערן אז זיי גייען נישט קומען עדות זאגן, הייסט עס אויך א שבועת שוא. אדער, נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה, ושלא ליטול לולב, ושלא להניח תפילין, די אלע פעלער אז מ'וויל צושטערן א מצוה, זו היא שבועת שוא, שחייבין על זדונה מלקות, ועל שגגתה פטור. משנה ט, שבועה שאוכל כיכר זו, א מענטש זאגט, ער שווערט אז ער גייט עסן די ברויט, נאכדעם זאגט ער שבועה שלא אוכלנה, ער מאכט א שבועה פארקערט אז ער גייט עס נישט עסן. הראשונה, די ערשטע וואס ער האט געזאגט ער גייט עס יא עסן, שבועת ביטוי, דאס הייסט א שבועת ביטוי, והשניה, די צווייטע וואס דאס איז שוין געווען לבטל את המצוה, ווייל ער האט דאך יעצט א מצוה צו עסן דעם ברויט, און ער האט א איסור טאמער ער עסט עס נישט אויף, און אז ער מאכט א שבועה אז ער גייט עס נישט עסן, דאס הייסט שבועת שוא. פירט די משנה אויס, אכלה, טאמער ער עסט עס אויף למעשה עובר על שבועת שוא האט ער נאר עובר געווען אויף די שבועת שוא, לא אכלה, טאמער ער האט עס נישט אויפגעגעסן עובר על שבועת ביטוי האט ער עובר געווען אויכעט אויף די שבועת ביטוי. אויף די שבועת שוא איז מען עובר אזוי צו אזוי נישט קיין חילוק צו ער עסט עס אויף צו נישט, די רגע וואס ער ענדיגט ארויסזאגן די שבועה שלא אוכלנה האט ער עובר געווען אויף שבועת שוא, נאר טאמער ער עסט עס אויף האט ער נאר די איסור פון שבועת שוא און די שבועת ביטוי נישט און אז ער עסט עס נישט אויף האט ער אויכעט די איסור פון שבועת ביטוי. משנה י, שבועת ביטוי נוהגת דאס גייט אן באנשים ובנשים סיי ביי מענער סיי ביי פרויען, ברחוקים, סיי ווען ער זאגט אז ער גייט געבן עפעס פאר איינער וואס איז נישט זיין קרוב ובקרובים סיי ווען ער מאכט א שבועה אז ער גייט געבן עפעס פאר איינער וואס איז יא זיין קרוב, בכשרים, סיי דער מענטש איז א כשר'ע עדות ובפסולין סיי ער איז א פסול עדות, בפני בית דין סיי ער מאכט עס פאר א בית דין ושלא בפני בית דין סיי ער מאכט עס נישט פאר א בית דין, מפי עצמו, ס'איז אבער נאר שייך ווען ער מאכט אליין די שבועה, אדער ווען א צווייטער מאכט די שבועה און ער ענטפערט אמן. אבער טאמער א צווייטער זאגט אויף אים, דו האסט געגעסן היינט, און ער זאגט, כ'האב, צו איינער זאגט פאר אים, איך מאך א שבועה אז דו האסט געגעסן היינט, און יענער זאגט, כ'האב נישט געגעסן, ער זאגט נישט אמן אויף די שבועה, דעמאלטס הייסט עס נישט קיין שבועת ביטוי. פארוואס דארף די משנה אויסשמועסן די אלע זאכן אז ס'איז שייך באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים וואס איז די הוה אמינא אז נישט? די עיקר איז ווייל אין די קומענדיגע פרק שבועת העדות דארט גייט יא שטיין אז ס'איז נאר שייך ביי מענטשן וואס זענען כשר עדות צו זאגן, ממילא כאפט ער אן דא ביי שבועת ביטוי און ווייטער אין די קומענדיגע משנה ביי שבועת שוא אז ס'גייט אן ביי אלע מיני מענטשן. פירט די משנה אויס נאכאמאל וחייבין על זדונה מלקות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד. משנה יא, שבועת שוא איז אויכעט נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים מיינט, טאמער ער האט געזאגט אויף איינער פון זיינע נישט נאנטע מענטשן אז אז אויף א מאן אז אז ער איז א פרוי, אדער אויף איינער פון זיינע נאנטע מענטשן ובקרובים, בכשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, און מפי עצמו אויך די זעלבע זאך נאר מפי עצמו אדער ווען מען ענפערט אמן. ווי מיר וועלן באלד זעהן, וחייבין על זדונה מלקות ועל שגגתה פטור. אחת זו ואחת זו, סיי א שבועת ביטוי און סיי א שבועת שוא, המושבע מפי אחרים, ווער ס'ווערט באשוואוירן פון א צווייטן, חייב איז ער חייב אויף א אופן וואס ער ענטפערט אמן, כיצד, אמר לא אכלתי היום, טאמער ער זאגט איך האב נישט געגעסן היינט, אדער ולא הנחתי תפילין היום, איך האב נישט געלייגט היינט קיין תפילין, און א צווייטער זאגט משביעך אני איך באשווער דיך דערויף ואמר אמן און ער ענטפערט אמן, און למעשה איז עס נישט געווען אמת, חייב איז ער יא חייב. מיר זעהן יעצט א גאנצע שטיקל גמרא. וועגן די ענין פון ענפערן אמן נאך א שבועה, זאגט די גמרא אמר שמואל, כל העונה אמן אחר שבועה, ווען א מענטש הערט א שבועה און ער ענפערט אמן כמוציא שבועה בפיו דמי, הייסט עס כאילו ער האט אליין ארויסגעזאגט א שבועה מיט זיין מויל, דכתיב, ואמרה האשה אמן אמן, מען זעט עס ביי א סוטה, אז דער כהן זאגט די לשון השבועה און זי ענפערט אמן, און ס'ווערט גערעכנט ווי זי האט געזאגט דעם שבועה. אמר רב פפא משמיה דרבא, מתניתין וברייתא נמי דייקא, איך האב א ראיה אויף דעם פון א משנה און פון א ברייתא. דקתני, ס'שטייט אין א משנה, שבועת העדות, די שבועה וואס מ'מאכט פאר א עדות אז טאמער ער ווייסט עדות'שאפט זאל ער קומען עדות זאגן, נוהגת, דאס גייט אן ביי אנשים נאר ביי מענער ולא בנשים ווייל זיי זענען סייווי פסול פון עדות, ברחוקים נאר מענטשן וואס זענען נישט קיין נאנטע און זענען כשר עדות צו זאגן, פאר דעם בעל דין, ולא בקרובים אבער נישט ביי מענטשן וואס זענען יא קרוב צו יענעם, בכשרים מענטשן וואס זענען כשר עדות צו זאגן, ולא בפסולים נישט מענטשן וואס זענען פסול עדות צו זאגן, ואינה נוהגת, אויך גייט עס נישט אן אלא בראויין להעיד, לאפוקי א קעניג וואס ער האט א הלכה אז ער טאר נישט קומען עדות זאגן, ובפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו. טאמער ער שווערט אליין, סיי עס איז געווען פאר בית דין סיי עס איז געווען נישט ביים בית דין, איז מען חייב. און מפי אחרים, טאמער ער איז באשוואוירן געווארן דורך א צווייטן, אינן חייבין, איז מען נישט מחיוב עד שיכפרו בהם בבית דין ביז זיי לייקענען עס נישט אפ נאר ביי א בית דין, אין בית דין איז מען מחיוב, שלא בבית דין איז מען פטור, דברי ר' מאיר. אזוי שטייט אין די משנה. ותניא בברייתא אין א ברייתא האבן אונז געלערנט, שבועת העדות כיצד, וויאזוי גייט צו די שבועה וואס מען מאכט אויף עדות, אמר לעדים, טאמער א מענטש זאגט פאר צוויי עדים, בואו קומטס והעידוני, און זאגטס עדות פאר מיר, און זיי זאגן, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות, אונז שווער מיר אז אונז ווייסן מיר נישט קיין עדות'שאפט פאר דיר, או שאמרו, זיי זאגן סתם אן א שבועה, אין אנו יודעין לך עדות, אונז ווייסן מיר נישט קיין עדות פאר דיר, און דער מענטש, דער תובע, ער זאגט, משביע אני עליכם, איך באשווער ענק אויף דעם, ואמרו לו אמן, און זיי ענטפערן אמן. בין בפני בית דין בין שלא בפני בית דין, סיי ס'איז געווען פאר א בית דין סיי ס'איז נישט געווען פאר א בית דין, בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיוון שכפרו בו וויבאלד זיי האבן געלייקענט אין דעם, ס'שטעלט זיך ארויס אז זיי האבן יא געוואוסט עדות'שאפט, חייבין זענען זיי מחיוב דברי ר' מאיר, קשיין אהדדי איז דאך א קשיא, אין די משנה האט ר' מאיר געזאגט אז מפי אחרים איז מען נאר חייב ווען מ'לייקענט ביי א בית דין, און אין די ברייתא שטייט בין מפי עצמו בין מפי אחרים סיי ביי בית דין סיי נישט ביי בית דין. אלא לאו שמע מינה איז געדרינגען אז די חילוק איז הא דענה אמיין. דא ווי ס'שטייט אז מ'איז מחיוב אפילו שלא בפני בית דין רעדט זיך אז א צווייטער האט אים באשוואוירן אבער ער האט געענטפערט אמיין, וואס דעמאלטס רעכנט זיך עס כאילו דער מענטש האט אליין געמאכט די שבועה, ס'הייסט נישט מפי אחרים. הא דלא ענה אמיין, די משנה האט גערעדט מפי אחרים און מ'האט נישט געענטפערט אמיין, מ'האט סתם געזאגט איך ווייס נישט קיין עדות'שאפט. שמע מינה איז געדרינגען אז ווען מ'ענטפערט אמיין הייסט עס ווי מ'האט אליין ארויסגעזאגט די שבועה און ס'הייסט מפי עצמו. אמר רבינא משמיה דרבא מתניתין דהכא נמי דייקא, אויך די משנה וואס אונז האבן יעצט געלערנט אין די פרק איז אויך א ראיה צו שמואל, דקתני, ס'שטייט אין די משנה שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולין, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, און די משנה פירט אויס מפי עצמו. זעהן מיר פון דעם, מפי עצמו אין, מפי אחרים לא, נאר ווען די מענטש מאכט אליין א שבועת ביטוי, טאמער ער הערט פון א צווייטן, איז מען נישט חייב א קרבן אדער מלקות, אויב מ'האט עובר געווען דערויף וקתני סיפא ס'שטייט אין די סיפא זה וזה סיי ביי שבועת ביטוי און סיי ביי שבועת שוא מושבע מפי אחרים חייב אז מ'ווערט באשוואוירן פון א צווייטן איז מען אויך חייב קשיין אהדדי דאך א סתירה אלא לאו שמע מינה ס'איז א חילוק הא דענה אמן דאס וואס איז געשטאנען אין די סיפא אז מפי אחרים איז מען חייב רעדט מען אזוי ווי ס'שטייט טאקע פאקטיש אין די משנה אז מ'האט געענטפערט אמן הא דאס וואס איז געשטאנען אין די רישא אז נאר מפי עצמו רעדט זיך דלא ענה אמן אז מ'ענטפערט נישט קיין אמן מ'האט סתם געזאגט יענער האט געזאגט דו האסט נישט געגעסן ער זאגט כ'האב יא געגעסן דעמאלטס הייסט עס מפי אחרים וואס מ'איז נישט חייב. פרעגט די גמרא אויב ס'איז אזוי אפן און בולט פון די אלע ראיות, ואלא שמואל מאי קמשמע, וואס איז די חידוש פון שמואל, ס'שטייט דאך קלאר ארויס מ'מוז זיך אזוי איינזעצן צו קענען פארשטיין די משנה'ס און די ברייתא'ס. ענטפערט די גמרא, דיוקא דמתניתין קמשמע לן, די דיוק פון די משנה דאס קומט מיר שמואל הערן לאזן הערן, אז דאס וואס ס'שטייט אין די ערשטע משנה נאר מפי עצמו מיינט טאקע מפי עצמו אבער מפי אחרים נישט, און דאס וואס ס'שטייט אין די צווייטע משנה, אז מען ענפערט אמן דאס איז דווקא נאר ווען מען ענפערט אמן, און נישט אז ס'איז סתם אזוי א לשון וואס מען כאפט געווענליך אן ער האט געענפערט אמן, נאר ס'איז דווקא אזוי נאר ווען מען ענפערט אמן דעמאלטס הייסט עס מפי עצמו און דעמאלטס איז מען חייב, טאמער מען האט נישט געענפערט אמן הייסט עס מפי אחרים און מ'איז פטור. זאגט דער זוהר הקדוש אמר רבי יוסי נפש כי תחטא אהדרנא לקרא עד שיפוח היום, גיימער צוריק צו דעם פסוק אין שיר השירים עד שיפוח היום ונסו הצללים,

דער אייבערשטער וועט אים רופן צו דין תורה ער זאל ארויסקומען פון די וועלט. שטייט ווייטער אין פסוק ונסו הצללים, די שאטנס וועלן אוועקגיין. דא הוא רזא בין חברייא איז דאס א סוד צווישן די חברים דקאמרי וואס זיי זאגן דבשעתא דמטא זימנא דבר נש לנפקא מן עלמא, ווען ס'איז געקומען די צייט פון א מענטש אוועקצוגיין פון די וועלט צולמא דבר נש אתעבר מיניה ס'גייט אוועק פון אים די צלם אלקים. הדא הוא דכתיב עד שיפוח היום, וואס דאס האבן מיר שוין געזאגט אז דאס מיינט עד דלא ינשוף יומא לנפקא מהאי עלמא ס'וועט זיך ענדיגן זיין טאג ער וועט מוזן ארויסגיין פון די וועלט. ונסו הצללים מיינט דאתעבר צולמא, ס'וועט אוועק גיין זיין צלם, יתוב קמי מאריה, נאך פאר ס'געשעהט די אלע זאכן זאל ער תשובה טוהן פאר זיין באשעפער. ר' אלעזר אמר תרין צולמין אית ליה לבר נש כד איהו בקיומיה ווען א מענטש לעבט האט ער צוויי צולמין חד רברבא וחד זעירא איינס איז א גרעסערע און איינס איז א קלענערע דכתיב הצללים א לשון רבים תרי.

פאררעכטן זיינע מעשים פאר'ן אייבערשטן, ויודי עלייהו, ער דארף זיך מתוודה זיין אויף זיי, בגין דקודשא בריך הוא אקרי רחום וחנון, דער אייבערשטער ווערט אנגערופן א רחום וחנון, ומקבל לאינון דתבין קמיה, ער נעמט אן די אלע וואס טוען תשובה פאר אים. ודא הוא עד שיפוח היום ונסו הצללים, דכיון דאינון צללים אתעברו מיניה, איינמאל די שאטן זענען שוין אוועקגעגאנגען, ואיהו תפיס בקולרא, דער מענטש איז שוין פארכאפט מיט די קייטן, ער ליגט שוין אויפ'ן קראנקן בעט, תשובה, ס'הייסט טאקע א תשובה, אבל לא מעליא כל כך, ס'איז נישט אזא גוטע תשובה, כזמנא דקאים איהו בקיומיה ווי די צייט וואס דער מענטש איז נאך געזונט און שטארק. ושלמה מלכא אכריז, אזוי ווי שלמה המלך האט שוין אויסגערופן ואמר וזכור את בוראך בימי בחורותיך, געדענק דיין באשעפער אין דיינע יונגע יארן, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. ועל דא, דאס איז די פשט וואס עס שטייט עד שיפוח היום. דבעי בר נש לאתקנא עובדוי, ער דארף פאררעכטן זיינע מעשים, דכד ימטון יומוי, ווען ס'וועט אנקומען זיין צייט לאסתלקא מן עלמא אוועקצוגיין פון דער וועלט, קודשא בריך הוא תוהא עליה, דער אייבערשטער וועט זיך פארוואונדערן אויף אים, ואומר, נפש כי תחטא, ושמעה קול אלה, ווי האט א מענטש געקענט זינדיגן, ער האט דאך געהערט א שבועה פאר איך האב אראפגעשיקט זיין נשמה אויף די וועלט. והא אומינא לה האב איר באשוואוירען באומאה דשמי מיט די שבועה פון מיין נאמען דלא לשקרא בי זאל נישט פעלשן אין מיר ואסהדית בה כ'האב איר אנגעווארנט און עדות געזאגט כד נחתת לעלמא ווען די נשמה איז אראפ אויף די וועלט והוא עד אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק והוא עד ודאי מכמה זמנין דאסהדית בה לנטרא פקודי כ'האב איר אזויפיל מאל געווארענט צו אפהיטן מיינע מצוות בגין כך הואיל ובר נש הוא עד בשעתא דיתוב קמי מלכא או ראה או ידע או ראה אינון חובין דעבד ואסתכל בהו אז ער וויל תשובה טוהן ווייל ער האט געזעהן אז ער האט געזינדיגט און ער טראכט זיך אריין איז זיך מתבונן אין די עבירות או ידע בבירורא דמלה דעבר על פקודא דמאריה ער ווייסט מיט א קלארקייט אז ער האט עובר געווען אויף די מצוות פון זיין באשעפער איז אם לא יגיד אם לא יודי עלייהו קמי מאריה טאמער ער וועט זיך נישט מודה זיין מתוודה זיין פארן אייבערשטן כד יפוק מהאי עלמא ווען ער וועט ארויס גיין פון די וועלט ונשא עונו וועט ער טראגן זיין עבירה וכד ישא עונו היאך פתחין ליה פתחא ווי וועט מען אים קענען עפענען די טיר, והיאך יקום קמי מאריה ווי וועט ער קענען שטיין פאר זיין באשעפער, ועל דא, נפש כי תחטא כתיב. זאגט דער רמב"ם, הייבט מען אן הלכות ברכות פרק ב', סדר ברכת המזון כך היא, ראשונה די ערשטע ברכה איז ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, שלישית איז בונה ירושלים, רביעית איז הטוב והמיטב. ברכה ראשונה, משה רבינו תיקנה, דאס האט משה רבינו איינגעפירט ווען ס'איז אראפגעקומען די מן. שניה, די צווייטע ברכה, תיקן יהושע, האט יהושע איינגעפירט ווען מ'איז אריין אויף ארץ ישראל. שלישית, תיקן דוד ושלמה בנו. רביעית, חכמי משנה תקנוה, און דאס האט מען מתקן געווען אויף די הרוגי ביתר, מ'האט געזאגט הטוב שלא הסריחו והמיטב שניתנו לקבורה. זאגט דער רמב"ם, הפועלים, ארבעטערס, שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, האבן געארבעט ביי איינעם, און זיי טארן נישט צופיל צייט אוועקנעמען פון די ארבעט, ואכלו פתן און זיי האבן געגעסן זייער ברויט אין מברכים לפניה א פאר-ברכה זאלן זיי נישט מאכן ווייל דאס איז נישט קיין דאורייתא ומברכים לאחר סעודתן שתי ברכות בלבד אויך נאך די סעודה זאגן זיי נישט די גאנצע נוסח פון ברכת המזון זיי כאפן עס און זיי מאכן עס אויף צוויי ברכות כדי שלא יבטלו מלאכת בעל הבית זאלן נישט צופיל געשטערט ווערן פון ארבעטן פארן בעל הבית ברכה ראשונה כתיקונה די ערשטע ברכה הזן זאגן זיי די גאנצע שניה פותח בברכת הארץ, זיי הייבן אן געהעריג נודה לך על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, וכולל בה בונה ירושלים, ער ווארפט אריין דארט אפאר ווערטער אז מען ווארט אז ירושלים זאל ווערן אויפגעבויט, וחותם בברכת הארץ און מען ענדיגט צו מיט די געהעריגע נוסח פון ברכת הארץ. ואם היו עושים בסעדותן בלבד, טאמער דאס איז געווען אזעלכע ארבעטערס וואס האבן נאר באקומען צו עסן, זיי האבן נישט באקומען געהאלט אויסער די שפייז, אויסער די סעודה, או שהיה בעל הבית מיסב עמהן אדער אפילו זיי האבן יא באקומען געהעריג באצאלט אבער די בעל הבית איז מיטגעזעצן מיט זיי ביי די סעודה מברכין ארבע ברכות כתיקונן כשאר כל אדם בענטשן זיי געהעריג אלע פיר ברכות אזוי ווי יעדע מענטש. זאגט די ספר חסידים כתיב וואס שטייט אין קהלת כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם זה שנזדמן לו אישה בקרן זווית מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער האט אנגעטראפן א פרוי ביי א ווינקל און פגע בו, ולא נתכוון לראות אותה, ער האט נישט אינזין געהאט איר צו זען, וראה אותה יפה, למעשה האט ער איר אבער געזען שיין ושמח על שראה אותה, איז אויפן זען, וועט ער טאקע נישט נענש ווערן ווייל ס'איז געווען באונס, אבער אז ער האט זיך געפרייט מיט דעם וואס ער האט איר געזען, וחשב בלבו און ער טראכט ביי זיך אין הארץ מאחר שבלא כוונתי ראיתיה, כ'האב דאך איר אן כוונה געזען, אין לי עון על ככה האב איך נישט קיין עבירה. על זה נאמר האלקים יביא במשפט על כל נעלם אויף די שמחה וואס דאס איז דאך א באהאלטענע פרייד אינעם הארץ, אם טוב, שטייט ווייטער אין פסוק אם טוב אם רע, זאגט ער אם טוב מיינט ששמח בדבר, ער האט זיך נאך גוט געשפירט מיט דעם, אם רע בעיני הקדוש ברוך הוא, דאס איז א זאך וואס איז שלעכט ביים אייבערשטן אין די אויגן. כמו בנפול אויבך אל תשמח, אונז טרעפן מיר אויך אז ווען א שונא פאלט אראפ טאר מען זיך נישט פרייען, וואס שטערט מיך זיך צו פרייען, ס'איז דאך א זאך וואס איז אינעווייניג אינעם הארץ, אלא מאי זעהן מיר אז אפילו אזא מין זאך, ס'איז שוין געשען וואס איז געשען, דו טארסט דיך נישט פרייען, אדער שמח לאיד, טאמער איינער פרייט זיך אויף א בראך פון יענעם, לא ינקה וועט ער נישט געריינוואשן ווערן, די זעלבע זאך דא, ס'איז טאקע געשען וואס איז געשען, דארף ער זיין צובראכן ביי זיך, נישט זיך פרייען, וזה שמח שבא לידו, ער פרייט זיך נאך אז ס'איז אים אונטערגעקומען, והיה לו לחשוב, אנשטאטס וואלט ער געדארפט טראכטן שמא חטאתי, אפשר האב איך געטון אן עבירה, שנזדמנה לי לראותה, וואס דורך דעם איז מיר אונטערגעקומען אז איך האב איר געזען. ואם בא מצוה לידו, פארקערט, טאמער ס'מאכט זיך פאר א מענטש ס'קומט אים אונטער א מצוה שלא בכוונתו, ער האט זיך גארנישט גערעכנט און ס'איז אים אונטערגעקומען, ישמח דעמאלט זאל ער זיך יא פרייען ויברך להקדוש ברוך הוא זאל דאנקען דעם אייבערשטן שזימנה לו ער האט אים אנגעגרייט די מצוה לעשותה, איר צו טון.